משיחת פורים קטן תשמ"ו. ס'איז דאך כמדובר כמה פעמים בכל יום ויום דארף מען דאך זוכן די מעלה פון דעם טאג, ווי פארשטאנדיג אויכעט בפשטות, בפרט נאך ווי אמאל זאגט מען דאך אז מען פארגלייכט די טעג ווי אורחים בנוגע צו סוכות וכיוצא בזה. אז א טאג קומט איז דאס אן אורח וואס מען דארף דערנאך ווארטן, אדער א גאנצן חודש מצד ימי החודש, אדער א גאנצן יאר איז דאס א טאג פארבונדן מיט א קביעות אין יאר, איז דאס אן אורח, דארף מען דאך זוכן די מעלות מיוחדים וואס איז דא ביי דעם אורח. וויבאלד אז דאס איז פארבונדן, בפרט נאך אז דאס איז פארבונדן מיט קבלת פני השכינה וכיוצא בזה, דערנאך איז דא א טעם וואס איז פארבונדן מיט מעשה, וואס מעשה איז דאך הוא העיקר, ווי מען זעט בטבע בני אדם, אז בשעת מען איז אים מסביר אז דאס איז א יום מיוחד, פילט ער אויף זיך א גרעסערע אחריות, במילא טוט ער מער ווי ער טוט אין א יום רגיל, וויבאלד אז ס'קומט אויכעט צו דער יומא קא גרים, ובפרט נאך אז מ'געפינט א מעלה וואס זי איז מיוסד אין תורת אמת, איז דאך דאס בלאו הכי א ענין, אז מ'רעדט וועגן א ענין וואס ער איז א אמיתי בלאו הכי. וואס איינע פון די מעלות פון פורים קטן, אפילו לגבי פורים גדול, איז אט דאס וואס ער איז נישט קיין אפטער גאסט, און ווי מען זעט דאך אויכעט בנוגע צו אורחים, אז בשעת ס'קומט א זעלטענער אורח איז ער מער חביב ווי אן אורח מיט וועלכן מ'איז מער רגיל. על דרך זה אויכעט פורים גדול אדער פורים סתם בשנה פשוטה איז דאך דאס בכל שנה ושנה דא דער ענין, מה שאין כן פורים קטן איז דאך כמדובר לעיל איז אין יעדער ניינצן יאר איז דא מער נישט ווי זיבן פורים קטן'ס, מה שאין כן פורים גדול איז דא ניינצן. גיט דאך דאס אויכעט א חשיבות מיוחדה, במילא אויכעט אויף אויסנוצן דעם טאג אויף דברים חשובים יותר, און מייקר זיין כל רגע ורגע, וואס אין דעם טאג איז דאך אויכעט כולו בנוגע צו ענייני קדשים, איז דאך הלילה הולך אחר היום, אף על פי וואס מען האלט שוין נאך. תפילת ערבית איז דאך דאס נאך אלץ דער ענין וואס בקדשם הולך אחר היום שלפניו, על אחת כמה וכמה וואס פורים קטן האט דאך אויכעט א המשך פון שושן פורים קטן, וואס דאס איז בנוגע לכל אחד ואחת מבני ישראל. בשעת אבער דערנאך אויכעט געווען דער יום המיוחד, אין פורים קטן עצמו, וואס דאס איז דער פורים קטן פון שנת תרפ"ז, וואס דעמאלט איז דאך געזאגט געווארן דער מאמר הידוע וואס שוין אויכעט געדרוקט און גע'חזר'ט כמה פעמים, א מאמר עיקרי און פארבונדן מיט כל ענין התורה איז דאך נצחי אין תורה עצמה, א דבר וואס א פעולה נמשכת.

ס'דא עניינים בדוגמא ווי הדלקת נרות שבת בנוגע צו א מיידעלע, פארשטייט זי דאך שוין דעם ערך פון מ'צינדט אן א ליכטל ווערט ליכטיגער אין צימער, במילא איז דאך ווי דער אלטער רבי מבאר דעם ענין פון הגיע לחינוך אין הלכות שבת אז דאס איז ביי יעדער מצוה לפי עניינו,

אבער דאך אין אן אופן פון יסוד נישט ווי ס'איז שוין דא אין עוז אלא תורה מיט הבנה והשגה און שקלא וטריא וכו', וואס דאס הייבט זיך שוין אן אין תורה שבעל פה בן חמש עשרה בן עשר למשנה בן חמש עשרה לגמרא, אפילו אין תורה שבכתב איז בן חמש למקרא, איז דאך אבער אויכעט בעל פה איז דאך אויכעט דא דער לימוד פריער. און דא זאגט מען אבער על כל פנים איז דאך משמתחיל לדבר, און דא זאגט מען מפי עוללים ויונקים אז ס'איז שוין דעמאלט א שייכות אז מען זאל אין זיי מייסד זיין עניינים פון תורה, ווי מען זעט דאס אויכעט בפשטות אז גם כי יזקין לא יסור ממנה האט אויף דערויף השפעה. אויף די הנהגה פון דעם נער אדער די נערה וואס זי האט געזען נאך זייענדיג קודם שמתחיל לדבר ביז כמדובר כמה פעמים אז דער מנהג ישראל פון הנשים צדקניות שבישראל וואס ווי דער רמב"ם פסק'נט אפ בשאלות ותשובות שלו איז נישט מבטל הלכה מפני מנהג שנהגו הנשים נשים זקנות בישראל, איז דאך די מנהג ישראל אז בשעת מען פארוויגט אן עולל ויונק, פארוויגט מען אים מיט א שיר וואס די מיט ווערטער וואס דער תוכן פון די ווערטער איז די יוקר ענין התורה, ווי אזוי זי איז מתוק מכל עניינים של מתיקה וכו' כמדובר כמה פעמים.

בכמה עניינים יסודיים פועל'ט דאס ביז יזקין, ביז יזקין פון מאה ועשרים שנה, על אחת כמה וכמה אז בתוך זמן זה ווערט ער דאך עץ פרי זורע זרע, צי דאס איז דער פאטער, א פאטער אדער א מוטער, איז ער דאך אזוי מחנך אויכעט זיינע קינדער. און זיי זענען אזוי מחנך זייערע קינדער, ווערט דאס א פעולה נמשכת עד סוף כל הדורות. איז דאך פארשטאנדיג אז די נקודה וואס ער האט ארויסגעהויבן און מדגיש געווען און מכריז געווען בגלוי ווארום די הכרזה איז דאך געווען א הכרזה מיוחדה אין א מעמד ומצב וואס איז געווען דער דיבור בזה, על אחת כמה וכמה הכרזה ברוב עם אין א בית הכנסת און אין א עיר הבירה לגבי כמה וכמה עניינים, אויף די פרסום הכי גדול, און אף על פי כן האט מען געשטעלט אין סכנה אלע זיינע פעולות פון די בעל המאמר וואס אין זיי איז געווען אויכעט כולל פעולות אין חינוך. האט מען דאס אלץ געשטעלט אין סכנה כדי צו מאכן ברוב עם הדרת מלך פון דעם בעל המאמר ומאן מלכי רבנן אז זיי זאלן מכריז זיין ביתר שאת וביתר עוז ובפרסום הכי אפשרי והכי גדול במדינה ההוא דעם ענין אז ס'דארף זיין מפי עוללים ויונקים יסדת עוז